זאגט די משנה, אז איינער גיט א גט צו זיין פרוי, און ער זאגט צו איר, הרי את מותרת לכל אדם, ביסט מותר צו יעדן איינעם, אלא נאר לאבא צו מיין טאטן, לאביך צו דיין טאטן, לאחי צו מיין ברודער, לאחיך צו דיין ברודער, לעבד ולעובדי כוכבים, צו א גוי ביסטו נישט מותר, צו א קנעכט ביסטו נישט מותר, ולכל מי שאין לה עליו קידושין, איז דער דין כשר, דער גט איז כשר, ער האט גארנישט איבערגעלאזט, ווייל צו די אלע איז זי דאך סיי ווי אסור, די קידושין זענען נישט תופס, ווי איז אבער האט ער געזאגט הרי את מותרת לכל אדם, ביסט מותר צו יעדן איינעם, אלא נאר אז דו ביסט אן אלמנה זאלסטו זיין אסור צום כהן גדול, דער דין איז ווען די אישה איז אסור אויף דעם מענטש על לאו שיש בו כרת און ער איז איר מקדש איז די קדושין נישט תופס, חייבי כריתות איז קדושין נישט תופס, ס'איז נישטא קיין הויה ווי איז אבער ביי חייבי לאוין די קדושין זענען תופס, וואוינען מיט איר טאר ער טאקע נישט אבער א גט דארף זי האבן, די קידושין האבן אפגעטון אז מען דארף האבן א גט, איז ער קומט אויס האט ער געזאגט חוץ אלמנה לכהן גדול האט זי דאך איבערגעלאזט, ווייל אלמנה לכהן גדול דאך יא דא א צד קידושין, צו ער זאגט גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, צו ממזרת ונתינה לישראל, צו ער זאגט בת ישראל לממזר ונתין, וכל מי שיש לה עליו קידושין, אזעלכע וואס איז דא קידושין אפילו בעבירה, אפילו ער האט איבערגעלאזט אזעלכע וואס די קידושין זענען בעבירה, וואס הייסט בעבירה? שטענדיג אשת איש איז דאך בעבירה, נאר מ'מיינט אפילו ווען זי איז א פנויה, ווען זי איז א מגורשת איז אן עבירה, איז דעמאלט שוין דער דין פסול, איז דער גט א פסול'ער גט, פארוואס? ווייל ער האט דאך עפעס איבערגעלאזט, ווייל אלמנה לכהן גדול טאר ער טאקע נישט נעמען, אבער די קידושין זענען דאך תופס. ער זאגט צו זיין פרוי, ס'קען זיין זי איז שוין געווען פון פריער אן אלמנה, ער זאגט צו איר, איך בין דער געטער פון יעדן איינעם, נאר א כהן גדול, לגבי א כהן גדול הייסטו אשת איש, אז דער כהן גדול וועט דיר מקדש זיין זאלן די קידושין נישט זיין קיין קידושין. אזוי איז די שיגרא דלישנא פון גמרא שטענדיג, אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, דא דארף איך נישט צוקומען מכח אלמנה לכהן גדול, סתם אז זאג נאר לכהן גדול, נאר וואס דען, דאס איז שוין דאס לשון אין אלעס וועלכן לאו עס איז. רשי. ווען ער זאגט אלא לאבא ולאביך זאלסטו נישט זיין געגט לאו שיורא לאזט גארנישט ניט איבער, דבלאו איסור אישות נמי אן דעם איסור אישות לא תפסי להו בה קידושין איז דאך נישט תופס אין איר קיין קידושין אלמנה לכהן גדול כיון וויבאלד דקידושין תופסין בחייבי לאוין כדאמרינן ווי מיר זאגן בפרק קמא דקידושין ולהאי. און דאָ אָ, צו דער, דער כּהן, צו דער פֿרױ, לא תּפֿסי, איז נישט תּופֿס די קידושין משום איסור אישות שבה, אישתּכּח קומט דאָך אױס דשייר בגיטא, ער האָט איבערגעלאָזט אין גט, ולכל מי שיש לה עליו קידושין מוסר פּני איז אַ פּני, אױב אַפֿילו בעבירה דאיסור לאַו, די עבירה איז אַן איסור לאַו אָן כּרת, פּסול, דהוה שיור, ס'איז אַ שיור. האָבן מיר דאָ אין דער משנה געהאַט צװײ כּללים, אין דער רישא האָבן מיר געהאַט אַ כּלל, וואס איך זאג ס'איז נישט קיין שיור, שטייט ולכל מי שאין לה עליו קידושין, איז דאך דאס א כלל, אין די סיפא שטייט א כלל אויך מיט דעם זעלבן לשון וכל מי שיש לה עליו קידושין אפילו בעבירה כללא דרישא, דער כלל פון די רישא וואס ס'שטייט ולכל מי שאין לה עליו קידושין איז נישט קיין שיור, לאתויי גייט מען מרבה זיין שאר חייבי כריתות, אנדערע חייבי כריתות אז אויב ר'האט זי איבערגעלאזט איז דאס נישט קיין שיור ווייל זי איז דאך סייווי אסור כללא דסיפא, וואס שטייט דא וואס איז דער כלל פון סיפא אז יש לה עליו קידושין אפילו בעבירה איז דאס א שיור גייט עס מען לאתויי גייט מען מרבה זיין שאר חייבי לאוין אנדערע חייבי לאוין כגון עמוני. ומואבי, עמון און מואב טארן זיך נישט נעמען קיין בת ישראל, אבער דער איסור איז חייבי לאוין, ער זאגט צו איר, כ'בין דיר מתיר צו יעדן איינעם, נאר דער עמוני, דער מואבי, צו אים ביסטו א אשת איש. דאס איז דאך אבער דארט איז דאך דא תפיסת קידושין צי נתיני, די נתינים דאס איז די גבעונים וואס זענען פון די שבעה אומות און ס'איז דא ביי זיי דער לאו פון לא תתחתן מצרי ואדומי, מצרי ואדומי איז שוין אביסל אנדערש, דער דריטער דור מעג שוין קומען בקהל השם, נאר מען מיינט אז די פריערדיגע דורות. בעא מיניה רבא מרב נחמן, האט רבא געפרעגט א שאלה פון רב נחמן, חוץ מקידושי קטן מהו, ער האט איר געזאגט כ'בין דיר מתיר צו יעדן איינעם, נאר א חוץ צו דעם דעם קליינעם נישט, מען מיינט נישט ער האט געזאגט אלע קטנים, רבי עקיבא איגר אין משניות רעדט פון דעם, עס לשון ד ה, מי אמרינן זאגן מיר, השתא מיהא יעצט לאו בר הויה הוא, ער קען זיך נישט מקדש זיין, און אויב ער קען נישט מקדש זיין האט זיך דאך גארנישט נישט איבערגעלאזט, או דילמא אתי לכלל הויה, און שפעטער וועט עס דאך קומען לכלל הויה, אמר ליה האט ער אים גענטפערט תניתוה מיר האבן דאס געלערנט קטנה מתגרשת, א קטנה ווערט גע'גט אויב. זי האט מקבל געווען דעם גט ווען איר טאטע לעבט נישט, ווערט זי גע'גט בקידושי אביה, אפילו דער טאטע האט איר מקדש געווען, וואס די קידושין זענען געווען קידושי תורה, דאך קען זי ווערן גע'גט מיט דעם וואס זי באקומט דעם גט. די זאך איז אזוי, די קטנה זאל זיך וועלן מקדש זיין יעצט דא, קען זי זיך מיט דין תורה מקדש זיין? ניין, זי האט זיך נישט קיין דעת. אויב אזוי אמאי, פארוואס זאל זי קענען מקבל זיין דעם גט, הא בעינן איך דארף דאך האבן, ויצאה והיתה, גירושין זאל זיין גלייך צו קידושין, זי דארף נישט ווערן קענען ווערן גע'גט נאר דעמאלט ווען זי איז ראוי זאל זיך מקדש זיין, און דא איז דאך יעצט נישט ראוי יעצט זאל זיך מקדש זיין, אלא דארף איך זאגן אז איך קוק נישט אויף דעם יעצט נאר איך זאג זי איז ראוי אויף קידושין, אתיא לכלל הויה. נאך א זמן זי וועט ווערן גרויס וועט צוקומען, ווערט זי יעצט גערעכנט שוין אז א בת הויה, הכא נמי דא אויכעט, אתי לכלל הויה, אויב ער האט איר געזאגט הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן בן יעקב הקטן, ער רופט זיך אויך אן א בר הויה, ווייל איך קוק נישט אויף יעצט, איך קוק אויף שפעטער. ווייל אויב איך זאל נישט קוקן אויף שפעטער, וואלט נאר איך וועל זאגן ער הייסט נישט קיין בר הויה, וואלט דאך די קטנה אויך נישט געוועזן יעצט קיין בת הויה, וואלט זי נישט געקאנט נעמען דעם גט. אויב ער האט געזאגט צו איר הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מן הנולדים, א אויסנאם פון די וואס זיי וועלן געבוירן ווערן, מהו, צי זאגן מיר השתא מיהא לא איתיליד, זיי זענען יעצט דאך נאכנישט געבוירן, זיי דארפן או דילמא עתידי דמתיילדי, איז די וואס וועלן געבוירן ווערן וועט זי דאך זיין אסור אויף זיי אלס אשת איש, דעריבער איז עס א שיור. צי קוקן מיר בשעת נתינת הגט, איז דאך נישטא קיין שיור, ס'איז דאך יעצט האט ער דאך גע'אסר'ט איר אויף אלעמען, אדער מיר זאגן ס'איז יא א שיור, ווייל די וואס זאלן געבוירן ווערן שפעטער זאלן ווערן גרויס. אמר ליה האט ער אים געזאגט תניתוה האט מען דאס געלערנט, האט מען געלערנט לעבד ולעובדי כוכבים, אר אויב לעבד און לעובד כוכבים ער האט ער בעבד און עובד כוכבים איז דאך נישטא קיין תפיסת קידושין איז עס נישט קיין שיור אם איתא אויב איך וויל זאגן איך קוק נישט אויף די מצב פון יעצט נאר איך קוק וואס וועט זיין עבד ועובד כוכבים נמי עבידי דמיגיירי קען דאך אויכעט זיין זאלן זיך מגייר זיין און אויב זיי קענען זיך מגייר זיין, פארוואס שטייט אין די משנה אז ס'איז נישט קיין שיור? ענטפערט די גמרא אזוי, הנך, זיי דער עבד און דער עובד כוכבים, לאו לאיגיורי קיימי, שטייט נישט מ'זאל זיך מגייר זיין, אבער הני, מ'האט געזאגט חוץ מן הנולדים, לאיתילודי קיימי, ס'וועט דאך זיכער געבוירן ווערן מענטשן. פרעגט די גמרא נאך א שאלה, דער דין איז אז מען טאר נישט נעמען אחות אשתו, מען טאר נישט נעמען קיין צוויי פרויען, האט איינער גע'גט זיין פרוי, און ער האט איר געזאגט ביסט מותר צו יעדן איינעם, נאר צו דעם מאן פון דיין שוועסטער. גט איך דיך נישט לגבי אים זאלסטו הייסן אשת איש, דער בעל אחותה קען דאך איר סייווי נישט נעמען, דער בעל אחותה קען דאך עס סייווי נישט נעמען, פארוואס קען ער עס סייווי נישט נעמען, ס'וועט דאך זיין אחות אשתו, אבער אויב די פרוי וועט שטארבן, איז דאס דאך איינס פון די עריות אז אויב זי שטארבט קען מען נעמען, צי זאגן מיר השתא מיהא לא חזיא ליה יעצט איז זי נישט ראוי כל זמן די שוועסטער לעבט איז עס נישט קיין שיור או דילמא דזמנין דמתה אחותה קען דאך זיין די שוועסטער וועט שטארבן וחזיא ליה אמר ליה האט ער אים גענטפערט תניתוה האמיר עס געלערנט לעבד ולעובד כוכבים זאגן מיר אז דאס הייסט נישט קיין שיור ווייל זיי זענען נישט קיין בני קידושין. עבד ועובד כוכבים נמי עבידי דמיגיירי, עס קאן דאך אויך אמאל געשעהן זיי זאלן זיך מגייר זיין, דאך זעהען מיר, איך רעכן זיך נישט מיט דעם, נאר איך קוק אויף יעצט, איז דא אויכעט קוק איך אויף דעם. זאגט די גמרא ניין, גירות לא שכיחא, גירות איז נישט שכיח. דעריבער זאגן מיר א זאך ס'איז נישט שכיח הייסט נישט קיין בני קידושין, מיתה שכיחא מיתה שכיח, דעריבער מיתה שכיח קען טאקע זיין ער האט געזאגט חוץ מבעל אחותה קען טאקע זיין וויל מען טאקע זאגן ער האט איבערגעלאזט ווי איז אז איינער האט געזאגט, חוץ מזנותיך מהו. דאס הייסט אז לגבי ביאת זנות בלייבסטו א אשת איש. צי זאגן מיר בנישואין הא לא שייר, לגבי קידושין האט ער נישט איבערגעלאזט צו קענען ווערן צו יעדערן מקודש, או דילמא אדער שייר בביאה. איז דאך דא א צד אישית נאך וואס לגבי ביאת זנות הייסט עס אשת איש. אמר ליה האט ער אים געזאגט תניתוה האבן מיר געלערנט לאבא ולאביך, אין דער משנה האבן מיר געלערנט הרי את מותרת לכל אדם אלא לאבא ולאביך, במאי אילימא וועסטו וועלן זאגן בנישואין אבא ואביך בני נישואין נינהו, זענען דען בני נישואין אויף וואס ער גייט ער מאכן דעם תנאי, זיכער קען נישט זיין קיין נישואין, די קידושין זענען דאך נישט תופס. אלא לאו בזנות, זעה איך דאך פון דעם אויף אז בזנות ולאבא ולאביך הוא דלא שייר, דארטן לאזט ער נישט איבער, פארוואס? ווייל ס'איז סיי ווי אסור. הא לאחר, אבער צו אנדערן ווען זי איז א פנויה און נישט דא קיין איסור, דעמאלט שייר, בזנות אויך שיור. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, דילמא קען אין אמת'ן זנות אויך קען זיין איז נישט קיין שיור, נאר דאס לאבא ולאביך מיינט מען בנישואין דעבר ואינסיב, ער האט עובר געווען און ער האט גענומען. כאטש ס'איז נישט דער סדר, ביי א אנדערן איז עס א שיור, און ביי לאבא ולאביך איז עס נישט קיין שיור, אבער בזנות וועל איך טאקע זאגן אז ס'איז נישט קיין שיור. נאך א שאלה פרעגט די גמרא חוץ משלא כדרכה מהו, צי זאגן מיר בכדרכה לגבי כדרכה הא לא שייר, האט ער דאך גארנישט נישט איבערגעלאזט, או דילמא, אדער משכבי אשה כתיב, האט דער פוסק צוגעגליכן ביידע משכבים צו יעדן זאך, הייסט עס אויכעט א שיור. נאך א שאלה פרעגט די גמרא, חוץ מהפרת נדריך מהו, ער לאזט פאר זיך איבער אז ער זאל פארשטערן דעם נדר, צי זאגן מיר בנישואין לגבי נישואין הא לא שייר, האט ער גארנישט ניט איבערגעלאזט, או דילמא האט איבערגעלאזט א ענין פון אישית, ווייל אין פסוק שטייט דאך אישה יקימנו, איר מאן זאל מקיים זיין דעם נדר, ואישה יפרנו כתיב, און דא אז ער האט דאס איבערגעלאזט פאר זיך, הייסט עס נישט אז ער האט זיך אינגאנצן אפגעגעט. נאך א שאלה, חוץ מתרומתיך מהו, ער זאגט איר אויב דו האסט חתונה צו א כהן זאל ער דיר נישט מאכיל זיין בתרומה, תוספות פרעגט שוין סיי ווי וועט זי דאך נישט קענען עסן קיין תרומה, ווייל א גרושה וואס האט חתונה צו א כהן קען דאך נישט עסן קיין תרומה. לערנט תוספות א צווייטן פשט, אבער רש"י לערנט פשט, צי זאגן מיר, בנשואין הא לא שייר, בנשואין האט ער גארנישט ניט איבערגעלאזט, או דילמא, קנין כספו כתיב, דאס וואס זי עסט תרומה ווען זי האט חתונה צו א כהן, ווייל זי קנין כספו, און דא אה אז זי וועט נישט קענען עסן קיין תרומה, מאכט ער דאך אז זי זאל נישט זיין קיין קנין כספו פון דעם כהן. האט ער איבערגעלאזט אין די קידושין לגבי כהנים, חוץ מירושתיך מהו, ער האט איבערגעלאזט אז אויב זי וועט שטארבן זאל ער איר ירש'ענען. צי זאגן מיר בנשואין הא לא שייר, בנשואין האט ער דאך גארנישט ניט איבערגעלאזט, או דילמא דלשארו וירש אותה כתיב. דער ענין פון ירושה וואס שטייט אין פסוק ממשפחתו וירש אותה איז רש"י גורס איז ווייל ער ירשנט איר ווערט זי אנגערופן משפחתו חוץ מקידושיך בשטר מהו דאס הייסט אויב מ'וועט איר מקדש זיין בשטר זאלן די קידושין נישט זיין קיין קידושין ער האט איבערגעלאזט איינס פון די דרכי קידושין מען קען דאך מקדש זיין בכסף ובשטר ובביאה, האט ער איבערגעלאזט קידושי שטר, אז מיט שטר זאל מען איר נישט קענען מקדש זיין. מי אמרינן צי זאגן מיר ער האט דאך גארנישט ניט איבערגעלאזט ווייל אפשר דמקדש לה בכסף ובביאה, מען קען דאך איר מקדש זיין מיט כסף מיט ביאה, או דילמא, שטייט ויצאה והיתה איתקוש הוויות להדדי. ס'איז געווארן צוגעגליכן אלע הוויות להדדי, און אויב מען קען איר נישט מקדש זיין מיט שטר, פעלט עס אין די ויצאה והיתה, אז אין איר קען זיין נאך די גירושין אלע אופנים פון קידושין, דעמאלט איז ויצאה, אבער אויב ס'קען נישט זיין דער אופן בשטר, פעלט עס אין גט. תיקו, בלייבט שטיין די שאלה, רשי, זאגט די משנה, גופו של גט, דער עיקר פון כתב הגט איז הרי את מותרת לכל אדם. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט אז הרי את מותרת לכל אדם איז נישט גענוג, מען דארף אויך שרייבן

אז עס דארף זיין מוכיח מתוכו, אין דעם גט זאל מען זען אז ער טוט איר גט'ן מיט דעם גט, דעריבער דארף מען אריינשרייבן ודן דיהוי ליכי, און אויך דארף מען אריינשרייבן מינאי אז ער גט איר. גופו של גט שחרור, ווען מען טוט באפרייען

איז דער תוספות ריד דא מסביר, כאטש מיר זאגן דאך שינה שמו ושמה איז פסול, אבער דארטן נאר ווי ער האט עס אינגאנצן ניט אריין געשריבן איז מדין תורה כשר, און אנדערע לערנען אז דאס וואס שטייט דא אין גמרא גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם מיינט מען, ביי דעם איבערגעבן דעם שטר דארף מען אזוי איר זאגן. דאס לשון פון רשי ווייזט דאך אויס עיקר כתב הגט, כך יכתבו בו, אדער דער אור זרוע זאגט און אנדערע זאגן, און אזוי זעט אויס אין שלחן ערוך, אז דא רעדט מען וועלכע לשון ער זאל זאגן בשעת'ן שרייבן. ודן די יהוי ליכי מינאי כו' וזה הספר, און די ספר אשר יהא לך זאל זיין צו דיר. מאתי פון מיר, ספר תירוכין ואגרת שבוקין, שצריך להוכיח בתוכו, אין דעם שטר דארף ווערן אויפגעוויזן שעל ידי ספר זה אז דורך דעם גט הוא מגרשה, טוט ער איר גט. גמרא, זאגט די גמרא, פשיטא, דאס איז א זיכערע זאך, אמר לה לאשתו, ער האט געזאגט צו זיין פרוי, הרי את בת חורין, איז א זיכערע זאך לא יומא ולא כלום, טייטשט דא אויך רשי אמר לה לאשתו מיינט מען ער האט אריין געשריבן אינעם גט הרי את בת חורין און ער האט ניט געשריבן הרי את מותרת לכל אדם איז א זיכערע זאך לא אמר ולא כלום ביי גט'ן איז נישט קיין ענין פון חירות ווייל א בת חורין איז זי פריער אויכעט געוועזן איז מיר א פשיטא ווען ער זאגט צו זיין פרוי הרי את בת חורין לא אמר ולא כלום אמר לה לשפחתו ער האט געזאגט צו זיין שפחה הרי את מותרת לכל אדם איז אויך א זיכערע זאך לא אמר ולא כלום ווייל פון מלאכה האט ער דאך איר נישט באפרייט און אויב זי איז א שפחה און אויף איר איז דא דער שם שפחה ווערט זי נישט מותר צו קיין בן חורין אויכעט. ער קען נישט זאגן אז א שפחה זאל ווערן מותר צו א בת חורין צו א בן חורין. ווי איז אבער אמר לה לאשה ער האט געזאגט צו א פרוי הרי את לעצמך דו זאלסט זיין פאר זיך מהו וואס ליגט אין דעם לשון צו לגמרי קאמר לה ער מיינט אינגאנצן צו גט'ן או למלאכה קאמר לה, ער זאגט איר נאר, אז דאס וואס דו וועסט ארבעטן, דאס וואס דו וועסט פארדינען, דאס וועסטו נעמען פאר זיך. אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געזאגט צו רב אשי, תא שמע, איך וועל זיך דאס פושט זיין פון דער משנה. דתנן, מיר האבן געלערנט, גופו של גט שחרור, וואס איז דער עיקר פון א גט שחרור,

אישה דלא קני גופה, א אישה וואס מ'האט פריער נישט קונה געווען איר גוף, לא כל שכן איז אוודאי און אוודאי אז הרי את לעצמך איז לגמרי קאמר לה. איי מיר זעהן דאך פריער דאס לשון הרי את ביי סחורין, ביי א עבד איז עס גוט און ביי א אישה העלפט עס נישט, ווי מאך איך א קל וחומר? נאר דאס לשון הרי את בת חורין פאסט זיך נישט ביי קיין אישה. אבער דא אט דאס לשון הרי את לעצמך, עס פאסט דאך ביי א אישה, איך ווייס נישט וואס מען מיינט, קען איך אפלערנען א קל וחומר אז א עבד וואס קני גופיה מיינט מען אים אינגאנצן צו באפרייען און ביי אישה אוודאי. אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געזאגט צו רב אשי, אמר ליה לעבדו, ער האט געזאגט צו זיין קנעכט, אין לי עסק בך, מהו, צו איז דאס א לשון פון באפרייען צו נישט? אמר ליה רב חנין לרב אשי, האט רב חנין געזאגט צו רב אשי, ואמרי לה און אנדערע זאגן, רב חנין מחוזנאה לרב אשי, נישט סתם רב חנין, נאר רב חנין פון דער שטאט חוזנאה האט געזאגט צו רב אשי, תא שמע, כ'וועל זיך דאס פושט זיין, דתניא מיר האבן געלערנט, המוכר עבדו לעובד כוכבים, איינער האט פארקויפט זיין קנעכט צו א גוי, יצא לחירות, גייט ער ארויס פריי. מ'האט געקנס'עט דעם בעל הבית וואס האט אים פארקויפט ער זאל אים אויסלעזן עד עשרה בדמיו, אפילו מען פארלאנגט פון אים צען מאל אזוי פיל ווי דער ווערט, זאל ער אויך אים אויסלעזן, ווייל מיט דעם מאל וואס ער האט פארקויפט דעם עבד צו א גוי, איז ער אים מפקיע פון מצוות, ער וועט דארטן נישט קענען מקיים זיין די מצוות. וצריך גט שחרור מרבו ראשון, כאטש מיר זאגן אז נאכדעם ווי ער לעזט אים אויס טאר ער מיט אים נישט ארבעטן, דאך דארף ער האבן א שטר שחרור אז ער זאל מעגן נעמען א בת ישראל. אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים, ווען זאגן מיר ער דארף האבן א שטר שחרור, שלא כתב עליו אונו, ער האט נישט געשריבן דער בעל דער אידישער בעל הבית א שטר שחרור, אבל כתב עליו אונו, ער האט געשריבן צו אים א שטר, זה שחרורו, מיט דעם ווערט ער באפרייט. מאי אונו, וואס איז דאס אונו? אמר רב ששת, דכתב ליה, ער האט צו אים געשריבן, לכשתברח ממנו, דו וועסט פון אים אנטלויפן, אין לי עסק בך, אז דו וועסט אנטלויפן פון גוי, האב איך מיט דיר נישט קיין עסק. זע איך דאך אז ס'איז א לשון פון חירות אין לי עסק בך. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, רבי יהודה אומר, ודן דיהוי ליכי מינאי, ספר תירוכין ואגרת שבוקין. במאי קמיפלגי, אין וועלכע זאך איז די מחלוקת? פארוואס לויט רבי יהודה'ן דארף מען שרייבן ודן, און לויט די רבנן דארף מען ניט שרייבן? רבנן סברי, די רבנן האלטן, ידים. די אנהאלט פון דער זאך, ווען איך האלט א כלי, מוז איך נישט האלטן די כלי. מיט דעם וואס איך האלט די הענטל פון דער כלי, ווערט אויך געהאלטן די כלי. איז די זעלבע זאך, איינער זאגט א דיבור, פון דעם דיבור ווייזט אויס די זאך, אבער די זאך אליין האט ער נישט ארויסגעזאגט, דאס הייסט ידים שאין מוכיחות, ס'נישט קיין הונדערט פראצענטיגע באווייז, הויין ידים, הייסט עס אויך ידים ואף על גב דלא כתב לה ודן. אפילו ער האט נישט געשריבן אין שטר ודן דיהוי ליכי מינאי, מוכחא מילתא, איז דאך דא א באווייז דבהאי גיטא מגרש לה, מיט דעם גט טוט ער איר גט'ן. דאס וואס מיר זאגן ידיים שאין מוכיחות איז נישט די טייטש ס'איז אינגאנצן נישט מוכיח, אויב ס'איז אינגאנצן נישט מוכיח וועלן די רבנן אויך האלטן אז ס'איז נישט קיין יד אינגאנצן, נאר דער פשט איז אזוי, ס'איז נישט הונדערט פראצענט מוכיח, ס'איז נאר ניינציג פראצענט, ס'קען אמאל זיין אנדערש אויכעט, אבער דער עיקר משמעות איז עס אז ער מיט דעם גט ער איז עס שוין ידיים. ורבי יהודה סבר און רבי יהודה האלט ידיים שאין מוכיחות לא הוה ידיים, אויב ס'איז נישט דא דער געהעריגער באווייז איז דאס נישט קיין ידיים, סדארף זיין א באווייז הונדערט פראצענט, ממילא ווען עס איז נישט געשריבן ודין די יהוי ליכי מינאי קען איך זאגן ער מיינט איר נישט צו גט'ן מיט דעם גט נאר מיינט איר צו גט'ן מיט דעם דיבור וואס ער זאגט. וטעמא דכתב לה ודין, ווען איז עס א גוטע גט אויב ער האט געשריבן ודין די יהוי ליכי מינאי ספר תירוכין דעמאלטס איז עס א גט, דמוכחא מילתא דבהאי גיטא קא מגרש לה דעמאלטס איז א הונדערט פראצענטיגער באווייז אז ער טוט איר גט'ן מיט דעם גט, אבל לא כתב לה ודין, אויב ער האט נישט געשריבן ודין, אמרי זאגן מיר בדיבורא גירשה, ער גט איר נאר וויל ער גט מיט דעם גוטן מיט דעם גט. רש"י, אמר לה לאשתו, לכתוב בגיטה האט געשריבן אין גט הרי את בת חורין, ולא כתב בו, ס'איז נישט געשריבן הרי את מותרת לכל אדם, לא אמר כלום, דאס לשון הרי את בת חורין איז גארנישט ניט ביי גט אשה, דלא שייך בגירושין לשון חירות, פאר א גט פאסט זיך נישט קיין לשון חירות, דבת חורין היא קודם לכן זי איז פריער אויך געווען א בת חורין. אמר לשפחתו הרי את מותרת לכל אדם, לא אמר כלום, האט ער גארנישט ניט געזאגט, דלגבי מלאכה לא אפקה מיניה, פון אז זאל נישט ארבעטן ביי אים האט ער איר נישט ארויסגענומען. א שפחה זאל זי בלייבן. וכיוון דשפחה היא. און ווייל זי איז נאך א שפחה, ושם שפחה עלה, ס'איז נאך אויף איר דא דער נאמען פון שפחה, לא משתריא נמי לבן חורין, קען זי נישט חתונה האבן מיט א בן חורין. יצא לחירות, איינער פארקויפט זיין קנעכט צו א גוי, יצא לחירות. אף על פי שקנסו, כאטש מ'האט גע'קנס'עט דעם מוכר. לפדותו עד עשרה בדמיו, ער זאל אים אויסלעזן אפילו מען פארלאנגט פון אים צען מאל אזויפיל, ביז די ווערט פון דעם עבד איז, לא ישתעבד לו עוד, ער טאר נישט מיט אים מער ארבעטן. וצריך גט שחרור להתירו בבת ישראל, כאטש מען טאר נישט מיט אים ארבעטן, אבער ער זאל מעגן חתונה האבן מיט א בת ישראל, דארף ער האבן א שטר שחרור. זאגט רבי שמעון בן גמליאל אז דאס איז נאר גערעדט געווארן שלא כתב עליו אונו, שטר א שטר כשמכרו לעובד כוכבים, ווי איז אבער האט געשריבן אונו א שטר, וואס איז דאס לשון פון שטר לכשתברח ממנו אז דו וועסט אנטלויפן מן העובד כוכבים פון גוי אם תוכל למלט מן העובד כוכבים אז דו וועסט קענען פון אים אנטלויפן אין לי עסק בך אלמא זעהן מיר דאך פון דעם, אין לי עסק בך, לשון חירות איז א לשון פון באפרייען. ווייל מיר זאגן דאך ער האט געשריבן אונו אין לי עסק בך, איז ער שוין מותר אין א בת חורין, ער דארף אים מער נישט געבן קיין שטר שחרור.